קריימס אגענסט יומעניטי ווי קען מען זיך אליין פארשטעלן אין אוקריינע. רוסלאנד איז אין א מלחמה צושטאנד מיט אוקריינע, א לאנד וואס רוסלאנד האט אטאקירט אן ווערן פראוואצירט, פונעם פערספעקטיוו פון די מערב וועלט, און בכל אופן פירט דארטן רוסלאנד אויס, לויט די באשולדיגונג פון די אמעריקאנער רעגירונג, פארברעכנס קעגן די מענטשהייט. איז וואס זענען די פארברעכנס קעגן די מענטשהייט? און וואס גייט אמעריקע, וואס קען אמעריקע טון דערוועגן? פארברעכנס קעגן די מענטשהייט איז גאנץ א פשוט'ע זאך, די טייטש דערפון איז גאנץ פשוט און קלאר, נאר ס'איז געווארן פארמולירט, ס'איז געווארן פארמולירט אלס אן אפיציעלע זאך, אן אפיציעלע געזעץ וואס קומט מיט אפיציעלע פרטים און כללים, און ס'ווערט גע'משפט דורך אן אפיציעלן געריכט, איז איינמאל ס'איז אריינגעפאלן אין דעם כלל, איינמאל מ'רעדט פון אפיציעלע זאך האט עס א מער קלארערע דעפינישן, הגם די משמעות דערפון ווי געזאגט איז פשוט, פארברעכנס קעגן די מענטשהייט מיינט פייניגן, הרג'נען, פארטרייבן גרופעס פון מענטשן אויף א סיסטעמאטישן אופן, דאס איז די פשוט'ע טייטש דערפון. און פארברעכנס קעגן די מענטשהייט אין דעם זין איז א קרוב מיט אנדערע אפאר ענליכע אזעלכע אינטערנאציאנאלע פארברעכנס ווי קריגס פארברעכנס, קריגס פארברעכנס קען מען זיך פארשטעלן מיינט א מלחמה וואס א צווייט לאנד האט דערקלערט אומ'יושר'דיג, אנגעהויבן פירן אומ'יושר'דיג קעגן א צווייט לאנד, אדער נאך איינס אזא דוגמא דזשענאסייד, אויף אידיש רופט מען עס גענאציד, דאס הייסט אז סיסטעמאטישע פארברעכנס קעגן א ספעציפישע גרופע מענטשן, נאר די חילוק צווישן, איך מיין איינע פון די עיקר חילוקים צווישן דזשענאסייד און פארברעכנס קעגן די מענטשהייט איז אז דזשענאסייד צילט א ספעציפישע עטנישע אדער רעליגיעזע גרופע, די קלאסישע דוגמא פאר דעם איז די נאצישע רציחות קעגן כלל ישראל, קעגן דעם אידישן פאלק דורכאויס די צווייטע מלחמה, דורכאויס די צווייטע וועלט מלחמה, ווען די נאצי רעזשים האט געצילט אויסצוהרג'נען, צו פארשקלאפן, צו פייניגן, צו פארטרייבן און עווענטואלי אויסהרג'נען א גרופע מענטשן וועגן זייער רעליגיעזע אדער ראסע אנגעהעריגקייט, ווענדט זיך וויאזוי מען קוקט עס אן, אבער בכל אופן א ספעציפישע גרופע פון מענטשן וואס די צד השווה שבהם, די זאך וואס כאפט זיי צוזאמען, די גרופע, די דעפינישן וואס מאכט זיי ווערן געצילט א קרבן פונעם אגרעסאר, פונעם רוצח, אז זיי זענען פונעם זעלבן, פון די זעלבע ראסע, די זעלבע רעליגיע, און אזוי ווייטער. פארברעכנס קעגן די מענטשהייט האט שוין נישט צו טון מיט צו יענער איז שווארץ אדער ווייס, א איד אדער להבדיל א נישט איד, נאר ס'איז א גרופע מענטשן, און געווענטליך שפילט זיך עס אויס אין אזא פאל טאקע, ס'איז דא א מלחמה, און איין צד נעמט זיך צו די ביינער פון גרופעס מענטשן פונעם צד שכנגד, ס'איז אין דעם פאל דא, רוסלאנד האט אטאקירט און אינוואדירט געוויסע חלקים פון אוקריינע, און דארטן פירן זיי אויס מאסן רדיפות אויף א סיסטעמאטישן אופן קעגן פארשידענע גרופ אויף א גרויסע פארנעם קעגן אוקריינישע בירגער, סאו דאס איז מלחמות, פארברעכנס קעגן די מענטשהייט. איז די איינע פון די עיקר חילוקים צווישן דזשענאסייד, גענאציד, און מלחמה און פארברעכנס קעגן די מענטשהייט איז אז דזשענאסייד צילט א געוויסע גרופ אויפן סמך זייער עטנישע אנגעהעריגקייט, רעליגיעזע אנגעהעריגקייט, ראסע אנגעהעריגקייט, און און פארברעכנס קעגן די מענטשהייט האט נישט קיין שייכות, ס'נעמט נישט אין חשבון קיין ראסע, רעליגיע און אלע אנדערע זאכן, הויט קאליר, נאר ס'איז ספעציפיש, סתם א גרופ, סיסטעמאטישע רדיפות און רציחות קעגן, אויף א גרויסע פארנעם, קעגן א גרופע מענטשן. און איינע פון די עיקר חילוקים צווישן מלחמה קעגן פארברעכנס קעגן די מענטשהייט און מלחמה פארברעכנס איז אז פארברעכנס קעגן די מענטשהייט האט נישט עכט מיט מלחמה הגם זייער אפט שפילט זיך עס אויס דורכאויס מלחמה צייטן אבער דאס קען געשען דורך א רעגירונג קעגן זיין אייגענע באפעלקערונג, אויך געשען דורכאויס פרידנס צייטן סתם אז א א געוויסע ארגאניזאציע, א קערפערשאפט, א גרופע, א פאראמיליטערישע גרופע, רודפ'ט א אנדערע גרופע פון יענעם לאנד אדער א צווייט לאנד אויף א סיסטעמאטישן אופן. למשל די וואס ס'שפילט זיך יעצט אפ אין איראן, מסתמא פאלט אויך אריין אין כלל פון פארברעכנס קעגן די מענטשהייט, הגם ס'נישטא קיין מלחמה דארטן, און די רודף איז די אייגענע רעגירונג. די זעלבע זאך איז דא עטנישע גרופע, געוויסע רעליגיעזע איסלאמישע גרופע אין טשיינע וואס ווערט געפערליך גע'רודפ'ט דורך די קאמוניסטישן רעזשים, איז ווייטער ס'איז נישט קיין קריגס צושטאנד, און די רודף איז די די די רעזשים די רעגירונג פון יענעם לאנד, אבער לויט די אפשאצונגען פון פארשידענע אינטערנאציאנאלע אבזערווירערס איז די רדיפות וואס טשיינע פירט דורך קעגן יענע מענטשן אויכעט אין כלל פון פארברעכנס קעגן די מענטשהייט. איז אין דעם פאל דא מיט רוסלאנד איז רעדט מען יא פון א שעת מלחמה און ס'איז א חלק פונעם קריג, טייטש רוסלאנד האט אינוואדירט לאמיר זאגן א געוויסן שטח פון אוקריינע און אנגעהויבן סיסטעמאטיש רודפ'ן די ארטיגע באפעלקערונג וואס וויל זיך נישט צושטעלן צום רוסישן אקופאנט. יעצט וואס מיינט דאס אויב עימיצער ווערט באשולדיגט אין פארברעכנס קעגן די מענטשהייט? וואס מיינט דאס למעשה? איז קודם מיינט עס, קודם לאמיר זעהן ווער ווערט באשולדיגט, אין, אין דעם פאל איז נאכנישט דא קיינער וואס איז ארויסגערופן געווארן, דאס הייסט דער וויצע פרעזידענט האט האט געמאכט די באשולדיגונג קעגן, האט זיך נישט באצויגן קעגן א יחיד, נאר מער געזאגט וואס דא געשענט, אז דא געשענט פארברעכנס קעגן די מענטשהייט, אבער בסופו של דבר ווען מען וויל קומען צו א משפט גייט דארפן זיין א שולדיגער, און זייער אפט איז אזא פאל נישט דא, כ'מיין אז יעדעס מאל ממש איז אין אזא פאל דער שולדיגער נישט א לאנד אדער א רעגירונג, נאר א יחיד אדער יחידים. דער יחיד קען זיין דער פריים מיניסטער אדער פרעזידענט פונעם באטרעפנדן לאנד, עס קען זיין גענעראלן, עס קען זיין יחידים, סאלדאטן. אבער די נקודה איז אז די באשולדיגונג סוף כל סוף, אויב די זאך ווערט געברענגט צו א משפט, עימיצער אדער עפעס ווערט אנגעקלאגט, איז עס א יחיד אדער יחידים און נישט קיין לאנד, נישט א רעגירונג. סאו, נאכדעם וואס מען האט דעם שולדיגן יענער דארף יעצט ווערן אנגעקלאגט און געברענגט ווערן פארן געריכט, ווי ברענגט מען אים? איז אויף דעם דא דאס אינטערנאציאנאלע קרימינאלע געריכט, די איי סי סי, אינטערנעשאנעל קרימינאל קאורט, וואס געפינט זיך אין האלאנד, די הויפטקווארטיר געפינט זיך אין די העיג אין האלאנד. איז געריכט האט א געוויסע סמכות להלכה ולא למעשה, אז דאס איז א געריכט אין וואס עס האבן זיך אנגעשלאסן צענדליגע לענדער וואס שטייען אונטער דעם, זיי האבן זיך פארשריבן אלס מיטגלידער אין דעם געריכט, דאס הייסט אז זיי זענען מסכים מיט די מציאות פון דעם געריכט, מיט די עקזיסטענץ פון דעם געריכט, און לכאורה אויכעט מיט די פסקים און די משפטים פון דעם געריכט, אבער בפועל האט דאס געריכט כשלעצמו נישט קיין גרויסן סמכות, זיי אליין קענען נישט קיין סך, קען אייגנטליך כמעט גארנישט טון. בכל אופן, די זאך עקזיסטירט, און דאס איז די פלאץ וואו אזעלכע אינטערנאציאנאלע פארברעכנס ווערן גע'משפט. כ'מיין ווער דען זאל זיי משפט'ן? לאמיר זאגן אזא פאל, רוסלאנד און אוקריינע שלאגן זיך, אוקריינע באשולדיגט, אין דעם פאל איז עס די פאראייניגטע שטאטן, אז רוסלאנד האט דורכגעפירט אדער פירט דורך, בהווה, אין די געגנווארט, פירט דורך סיסטעמאטישע עוולות קעגן מענטשן, קעגן גרופעס פון מענטשן, איז רוסלאנד גייט זיי אוודאי נישט ברענגען צום געריכט, אוקריינע קען זיי נישט ברענגען צום געריכט, און ווער דען זאל עס טון? מוז עס טון עפעס א געוויסע אינטערנאציאנאלע קערפערשאפט מיט א געוויסן אינטערנאציאנאלן סמכות. אקעי. דער געדאנק פונעם דאס אינטערנאציאנאלע געריכט אליינס איז גאנץ א נייע באשעפעניש, ס'איז מער ווי צוואנציג יאר אלט, אבער די געדאנק דערפון איז שוין איבער הונדערט יאר אלט. דאס הייסט די די קערנדל געדאנק פון גרינדן אזא מין סארט זאך איז פארפלאנצט געווארן נאך די ערשטע וועלט מלחמה נאך. דעמאלטס נאכדעם וואס די מלחמה האט זיך געענדיגט און ס'איז געווען קלאר ווער איז דער זיגער און ווער זענען די באזיגטע האבן צענדליגע לענדער, צענדליגע לענדער האבן דירעקט אדער אומדירעקט זיך באטייליגט אין א גרויסן קאנפערענץ אין ווערסיי, פראנקרייך, און דארטן האט מען זיך, מען האט אונטערגעשריבן פארשידענע החלטות אויף וואס מען האט מסכים געווען, און מען האט אויך מיט מיט געוויסע מסקנות וואס זענען מיטגעקומען דערמיט, איז איינע פון די מסקנות וואס דארטן איז ארויסגעקומען איז געווען צו פארמאל באשולדיגן דייטשלאנד אלס די שולדיגע אין די מלחמה, אז דייטשלאנד איז שולדיג אין די ערשטע וועלט מלחמה. דעמאלטס האט עס נאך נישט געהייסן ערשטע, די נאמען ערשטע איז ערשט געקומען מיט דרייסיג יאר שפעטער ווען ס'איז אונטער געקומען א צווייטע, ס'געווען נאך מער שרעקליכער ווי די ערשטע, אבער מיטן זעלבן שולדיגן, זעלבן דייטשלאנד, אבער דעמאלטס האבן די ביי יענע טריטי פון ווערסיי וואס עס איז אריין אין די היסטאריע איז מוחלט געווארן אז דייטשלאנד איז שולדיג, און נישט נאר דייטשלאנד איז שולדיג, נאר די אייגנטליכע די אייגנטליכע אחריות, ס'הייסט די אחריות פון די מלחמה, פונעם חורבן וואס איז ארויסגעקומען, ליגט אויף די פלייצעס פון איין יחיד, עס איז דער דייטשער קייזער ווילהעלם דער צווייטער, ער איז געווען דער קעניג פון דייטשלאנד, ער איז אחראי דערויף, און ביי יענע קאנפערענץ האט מען מחליט געווען אז מען דארף אוועקשטעלן א געריכט, א געריכט פון פינף ריכטערס, וואו אזוי ווי דער קייזער ווילהעלם דער צווייטער זאל אפיציעל געברענגט און אנגעקלאגט ווערן. איז דעמאלטס איז געבוירן געווארן דער רעיון כל כאטש נאך עס איז נישט ארויסגעפירט געווארן מכח אל הפועל, די מציאות איז געווען אז יענע משפט איז קיינמאל נישט אפגעהאלטן געווארן, אבער דער געדאנק אז ס'איז דא אזא זאך ווי אן אינ אינטערנאציאנאלע געריכט וואס זאל אנקלאגן א יחיד אז ער איז שולדיג אין פארברעכנס קעגן די אינטערנאציאנאלע געמיינדע, טייטש קעגן לענדער, לאנד קעגן לאנד, אבער נישט מיט'ן לאנד זיין דער שולדיגער, נאר מיט א יחיד אין יענעם לאנד זיין דער שולדיגער און טראגן די קאנסעקווענצן, באקומען דעם שטראף, ווי למשל איינגעזעצט ווערן אין תפיסה. וואס ס'זאל נאר נישט זיין איז דעמאלטס געבוירן געווארן? דייטשלאנד איז אגב נישט געווען די איינציגסטע קאנדידאט פאר אזא געריכט, פאר אזא משפט, אנדערע לענדער האבן אויך דורכגעפירט שרעקליכע עוולות וואס פאלן אריין אונטער די קאטעגאריע וואס מען רופט היינט פארברעכנס קעגן די מענטשהייט, און די צווייטע אויף די ליסטע איז טערקיי. טערקיי וואס איז דעמאלטס געהייסן די אטאמאנישע אימפעריע, האט דורכגעפירט א שרעקליכע רציחה, ס'איז נישט געווען פארברעכנס קעגן די מענטשהייט, יענץ האט געהייסן א דזשענעסייד, א גענאציד, וואס איז געווען געצילט קעגן א געוויסע רעליגיעזע און עטנישע גרופע, די ארמעניערס, מענטשן פון ארמעניע, וואס ארמעניע איז א לאנד אין שכנות פון טערקיי, וואס טערקיי האט דורכאויס די יארן פון די אנפאנג פון די ערשטע וועלט מלחמה ביז שפעטער ביז אפאר יאר נאך די ערשטע וועלט מלחמה האט טערקיי אומגעברענגט א געשאצט פון א מיליאן ביז אנדערטהאלבן מיליאן ארמענער, און ס'איז געווען א סכסוך וואס איז געווען אויף א רעליגיעזן סמך, ס'איז די ס'איז אריין אין די געשיכטע אלס די ארמענישע דזשענעסייד. טערקיי פירט א מערכה שוין זייט דעמאלטס צו פארשווייגן אז קיינער אין די וועלט זאל נישט פארמאל אנערקענען אז דאס איז געשען, כאטש יעדער ווייסט אבער דאס איז אויך עפעס וואס האט זיך אפגעשפילט אין די זעלבע תקופה. אזא געריכט איז צום ערשטן מאל אוועקגעשטעלט געווארן בפועל למעשה נאך די צווייטע וועלט מלחמה. נאך די צווייטע וועלט מלחמה איז אויפגעשטעלט געווארן אן אינטערנאציאנאלע משפט טריבונאל אין נורנבערג, דייטשלאנד, און דארטן זענען געמשפט געווארן אסאך פון די נאציס, ס'הייסט נישט דייטשלאנד דאס לאנד איז געברענגט געווארן פארן געריכט, נאר יחידים, נאצישע פירער, די וואס זענען אנגעקלאגט געווארן פאר די מעשים וואס זיי האבן געטון, און דאס איז געווען א אינטערנאציאנאלע געריכט וואס האט צוגעטיילט שטראפן, טויט שטראף, תפיסה שטראפן, און אנדערע. עס איז געווען די ערשטע מאל א פרעצעדענט פון אן אינטערנאציאנאלע געריכט. פון דארטן און ווייטער, ס'הייסט אין די תקופה נאך די צווייטע וועלט מלחמה און ווייטער, האבן זיך אפגעשפילט נאך אפאר מאל אזעלכע שרעקליכע סיסטעמאטישע מאסן מארדן, און אין אפאר פון די פאלן האט די וועלט, ס'הייסט א פארבאנד פון לענדער, האבן אוועקגעשטעלט, ס'איז פארשטייט זיך אליין מיט די פארמיטלונג, מיט די גוטהייסונג, מיט די שטיצע פון די יו ען, פון די יונייטעד נעישאנס, האבן אוועקגעשטעלט אויפן זעלבן אופן ווי פאר די נאציס נאך די צווייטע וועלט מלחמה, אזעלכע צייטווייליגע געריכטן. מ'האט אוועקגעשטעלט א פאנעל פון אפאר ריכטער וואס דאס האט געהייסן אן אינטערנאציאנאלע געריכט וואס איז יעדעס מאל געווען פאר א ספעציפישן פאל. ס'איז געווען אפאר אזעלכע, נישט אלע זענען געברענגט געווארן פארן געריכט, אבער ס'איז געווען איינס א מאסן מארד אין קאמבאדיע, א מאסן מארד מיינט אז פון אנדערטהאלבן ביז צוויי מיליאן מענטשן זענען אומגעברענגט געווארן, ס'איז געווען נאך איינס אין רואנדא, און נאכדעם איז געווען א דריטע, מיט נאך אפאר קאנדידאטן פאר אזעלכע מאסן מארדן, אבער די קיין אוועקגעשטעלטע קביעות'דיגע געריכט איז נישט געווען, נאר יעדעס מאל האט מען אויפגענומען ריכטער און צוזאמגעשטעלט אזא פענעל פון דזשאדזשעס, דאס טייטש א צייטווייליגע געריכט וואס איז געגרינדעט געווארן וועמענס אויפגאבע איז געווען זיך אפצוגעבן מיט יענעם ספעציפישן פאל. יענע געריכטן למעשה האבן כמעט נישט געברענגט קיין רעזולטאטן, און אבזערווירער האבן געהאלטן אז דאס געלט וואס מען האט דארטן אויפגעגעבן, מען רעדט פון שווערע ביליאנען דאלארס, איז געגאנגען לטמיון. דאס געריכט האט גארנישט געטון, זיי האבן געשפילט פאליטיק, זיי האבן געהאט כל מיני חשבונות, למעשה האבן זיי נישט געטון וואס זיי האבן געדארפט צו טון, און אין תשנ ד, ניינטין ניינטי פאר, האט די יו-ען אנגעהויבן מיט די ערשטע שריט פון אוועקשטעלן א קביעות'דיגע געריכט, ס'הייסט שטאטס יעדעס מאל גיין אויפנעמען פרישע ריכטער און אוועקשטעלן אזא צייטווייליגע זאך, אזא צייטווייליגע קערפערשאפט פאר יענעם באשטימטן פאל, וועט מען איינמאל פאר אלעמאל אויפשטעלן אן אינטערנאציאנאלע געריכט וואס וועט זיין געמאכט פאר דעם צוועק, ווען ס'דא אזעלכע עוולות פון לענדער קעגן אנדערע לענדער, אדער זאכן וואס וועלן נישט גע'משפט ווערן דורכ'ן באטרעפענדן לאנד אדער די לאנד וואס איז בא'עוול'ט געווארן ווי די מענטשן וואס זענען סיסטעמאטיש גערודפ'ט געווארן וואוינען, האבן געוואוינט. ווי יענע לאנד האט נישט דאס יכולת צו ברענגען די שולדיגע פאר גערעכטיגקייט, העט עס זיין די אויפגאבע פון אזא מין קיין אינטערנאציאנאלע קערפערשאפט. די פאלגענדע פיר יאר האט מען אפגעהאלטן אסיפות און עס זענען געזיצן לעגאלע עקספערטן, געזעץ מענטשן, יוריסטן, וואס האבן אויסגעארבעט די, לאמיר זאגן, די קאנסטיטוציע, ס'הייסט די. מגילת היסוד פאר אזא אינטערנאציאנאלע געריכט, און אין ניינטין ניינטי עיט תשנ ד האט די דזשענערל אסעמבלי, וואס טייטש אלע מיטגליד לענדער פון די יונייטעד נעישאנס האבן זיך צוזאמגענומען אויף א קאנפערענץ אין רוים, און דארטן האט מען געמאכט, דארטן האט מען אפגעשטימט אויף דעם, וועגן אזא מין, וועגן די די קאנסטיטוציע פון אזא אינטערנאציאנאלע געריכט. איז הונדערט צוואַנציק פון די מיטגלידער, הונדערט צוואַנציק לענדער, האבן געשטימט דערפאר, זיי האבן זיך, זיי האבן אנגענומען די סמכות פון יענע קאנסטיטוציע, אין אנדערע ווערטער פון דעם איי, פון די איי סי סי, פון די אינטערנאציאנאלע קרימינאלע קאורט, איין און צוואַנציק האבן גארנישט געזאגט, ס'הייסט איך זאג נישט יא און איך זאג נישט ניין, און זיבן לענדער האבן געוואוט דערקעגן. איז די פון די לענדער וואס האבן נישט געשטימט דערפאר, דאס הייסט אדער האבן זיך אדער אפגעהאלטן אדער געשטימט דערקעגן, איז ווי מען קען זיך פארשטעלן א גרויסע חלק פון זיי זענען לענדער וואס האבן געהאט וואס מורא צו האבן אז זיי וועלן זיין פון די ערשטע צו וועמענס ביינער אזא געריכט וועט זיך נעמען, דאס הייסט לענדער ווי אזעלכע פארברעכן ווערן דורכגעפירט אויף א סיסטעמאטישן אופן, אבער עס זענען אויך געווען אפאר לענדער וואס זענען דווקא פרייע דעמאקראטישע מערב וועלט לענדער וואס האבן פשוט מורא געהאט אז דאס געריכט וועט ווערן א פאליטישע געצייג וואס קלענערע און שוואכערע מיט אנדערע מיט קעגנערישע אדזשענדעס צו זיי וועלן אויסנוצן, און אין דעם כלל זענען אריינגערעכנט די פאראייניגטע שטאטן און מדינת ישראל. איז ווען דאס געריכט איז למעשה בפועל נתייסד געווארן, ס'איז געווען אין טו טויזנט און טו, תשס ב, האבן זעכציק שטאטן אויפן פלאץ געגעבן זייער ענדגילטיגע צושטימונג צו די געריכט און צו די כללים פונעם געריכט, זיי האבן זיך אנגעשלאסן אז זיי קענען, אין אנדערע ווערטער, זיי קענען געברענגט ווערן פאר דעם געריכט טאמער עוולות ווערן דורכגעפירט דורך זיי אין זייער נאמען אדער די די באשולדיגטע וואס זענען זייערע בירגער איז קענען זיי געברענגט ווערן פאר דעם געריכט. איז די אינטערנאציאנאלע קרימינאלע געריכט האט באקומען בעיקר די. אויפגאבע פון דעם געריכט איז בעיקר פיר סארטן עבירות. זיי קענען ברענגען אנקלאגן מענטשן און האלטן א משפט. די צווייטע איז קריימס עגענסט יומעניטי, קריימס עגענסט יומעניטי טייטש פארברעכנס קעגן די מענטשהייט. געזאגט זייער ברייט גערעדט מיינט עס סיסטעמאטיש פייניגן אדער הרג'נען די בירגער פון דעם אייגענעם לאנד, דאס טייטש אייגענע באפעלקערונג,

פארברעכנס קעגן די מענטשהייט איז אנקלאגן דעם און יענעם פלוני און אלמוני אינעם אינטערנאציאנאלן קרימינאלן געריכט. און וואס גייט געשען נאכדעם? גארנישט. רוסלאנד האט זיך נישט אנגעשלאסן אין די איי סי סי, נישט אונטערגעשריבן דערויף און זיך נישט אונטערגעווארפן אונטער איר סמכות. און במילא העט רוסלאנד פשוט איגנארירן. די איי סי סי קען רופן און יענער וועט נישט קומען, די איי סי סי קען פסק'נען אין יענעמ'ס אפוועזנהייט וואס האב מען שוין אויך געטון, אבער די פסק גייט קיינעם נישט מחייב זיין, לכאורה. די נעקסטע זאך וואס די איי סי סי קען אפשר יא טון איז ארויסגעבן אן אינטערנאציאנאלן ארעסט באפעל קעגן פלוני אלמוני רוסישע בירגער, פירער אין די רוסישע רעגירונג, לאמיר אפילו זאגן פוטין אליין, און דעמאלטס טאמער וועט אנקומען אין א לאנד, וואס איז יא אנגעשלאסן, וואס איז יא א מיטגליד אין די ICC, וועט יענע לאנד לכאורה אים דארפן אדער מעגן ארעסטירן, אבער מען קען זיך אליין פארשטעלן אז יענער וועט עס נישט טון. און די היסטאריע, די קורצע היסטאריע פון פון נאך די צווייטע וועלט מלחמה און ווייטער האט טאקע געוויזן אז די איינציגע פאלן ווי אזעלכע אנגעקלאגטע זענען ארעסטירט געווארן דורך אנדערע לענדער איז געווען אזעלכע פון וועם מען האט נישט געדארפט מורא האבן זיך צו פארטשעפענען קליינע צוריקגעשטאנדענע ארעמע אפריקאנישע לענדער, און דאס איז טאקע אגב איינע פון די גרויסע טענות קעגן די איי סי סי, אז אלע קעיסעס, אלע משפטים וואס דאס געריכט האט דורכגעפירט זייט איר עקזיסטענץ, זענען געווען לענדער פונעם אפריקאנישן קאנטינענט, דאס הייסט שוואכע, ארעמע, אומבאשיצטע, וואס יא, די מענטשן וואס זענען אנגעקלאגט געווארן האבן לכאורה טאקע דורכגעפירט אזעלכע פארברעכנס, שרעקליכע פארברעכנס, אבער זיי זענען נישט קיין איינציגע אזעלכע און ענליכע און אפילו ערגערע פארברעכנס געווארן זענען דורכגעפירט געווארן דורך אנדערע מיטגלידער, פירנדע מיטגלידער פון שטארקערע, מאכטפולע לענדער מיט וועמען מען האט מורא זיך צו פארטשעפענען. און יענע לענדער זענען טאקע, יענע יחידים פון יענע לענדער זענען לכתחילה נישט אנגעקלאגט געווארן, און ווען יא, פארשטייט יעדער אז ס'איז גארנישט געשען. און דער אמת איז, אין א וועג, אין א וועג קען מען אפשר שפעקולירן אז די ווען די איינמאל די זאך איז געווארן קאודיפייד, יא, ס'האט באקומען א נאמען, א לעגאלע, לעגאלע טערמינאלאגיע, פארברעכנס קעגן די מענטשהייט, ס'טייטש אז ס'איז א סעיף אין עפעס א געזעץ בוך, פארלירט עס דערמיט אויכעט אטאמאטיש די געוויכט דערפון. ווען פלוני הרג'ט אלמוני איז ער א רוצח, נישטא וואס צו זאגן וועגן דעם, די אינסטינקט פון יעדן מענטש זאגט, ביסט א רוצח. דער צווייטער קען זאגן, ער האט אים געמוזט הרג'ענען, נישט געהאט קיין ברירה, נישטא קיין, ס'איז נישט דא קיין סאך מקום אבער פאר דעבאטע לגבי וואס ער האט געטון, קענסט זיך נאר טענה'ן צו ער האט געמעגט, ער האט געמוזט אפשר אפילו, אדער ער האט נישט געטארט, אדער יש מקום לדון, יא געמעגט, נישט געמעגט, געדארפט, נישט געדארפט. איינמאל ס'איז געווארן קאודיפייד, ס'האט א פארמאלע טיטל, דינגט מען זיך שוין ווייניגער, ס'הייסט די, דאס נעמט ארויס אין א געוויסן זין די נשמה פון די אקט, די נשמה פון יענעמ'ס פעולה, פון די מעשה, ווייל מען דינגט זיך שוין אין מער אבסטראקטע מופשט'דיגע זאכן, מען דינגט זיך יעצט צו די געזעץ איז דא חל אדער די געזעץ איז נישט חל, צו ס'איז א פאליטיזאציע דערפון, צו די נוצט עס אלס א שטעקן מיך צו שלאגן, מיך צו פארשמירן דעם נאמען, דאס איז אייגנטליך די קעגן טענה וואס רוסלאנד טראגט יעצט ארויס, דאס איז געווען די תשובה, די רעאקציע, פון רוסלאנד קעגן די באשולדיגונג פון אמעריקע אז דאס איז א חלק פון א קאמפיין צו באשמירן, צו פארשווארצן דאס פנים פון רוסלאנד. למעשה ווען מען וויל האנדלען מיט א זאך, מען וויל אוועקשטעלן א כלל, מיינט, די זעלבע די זעלבע געדאנק קען מען אויך זאגן לגבי מעדעצין, לגבי פסיכאלאגישע פראבלעמען, לגבי יעדע זאך, אז אויב וויל מען אוועקשטעלן א סיסטעם וויאזוי צו האנדלען מיט עפעס, יא, דארף מען עס מגדיר זיין. ס'דארף האבן כללים, ס'דארף האבן א קלארע הגדרה, דאס און דאס איז דאס, אין אזא פאל טוט מען א' און ב' און ג'. אבער ס'קומט מיט א פרייז, ס'קומט מיט א פרייז ווייל ס'נעמט ארויס אביסל פון די נשמה, פון די חיות פון די זאך, נאר אויב ברענגט עס א תועלת און ס'איז נישטא קיין אנדערע ברירה. אבער אין דעם פאל איז א גרויסע שאלה צו מען האט עפעס אויפגעטון, ווייל פון איין זייט איז עס געווארן פארמאלייזד, ס'הייסט אזא מין פשוט'ע אקט ווי הרג'נען, רודף'ן א צווייטן, יא, וואס מען קען זאגן מיט פשוט'ע ווערטער און יעדער ווייסט און פילט די משמעות דערפון, איז עס האט פארלוירן זיין חיות, עס האט פארלוירן אסאך פון די משמעות לכבוד דעם וואס עס איז געווארן פארמאליזירט, און מצד השני זעט מען נישט מען זאל האבן אסאך פארדינט דערפון. יעדנפאלס, איז אזא מין געריכט נאר אזוי גוט, נאר אזוי מאכטפול, ווי גרייט די מענטשן זענען זיך צוצושטעלן צו אזא זאך, ווי גרייט די מענטשהייט איז צו ווערן בעסער, אפצושטעלן רציחות, אויפהערן רודפ'ן אנדערע מענטשן, אנדערע גרופעס מענטשן אפילו ווען מ'איז גערעגט, אפילו מ'איז אין א שעת מלחמה. דאס איז די זאך וואס וועט עס מאכן. ווילאנג דאס איז נישט דא, איז אזא געריכט נישט קיין סאך ווערד. ווי זעהן מיר עס? אונז זעהן מיר עס אין די תורת חיים אין די תורת נצחי. אונז טרעפן מיר אז ביים סוף פון תקופת בית שני האט די סנהדרין, די בית דין הגדול שבירושלים, זיך פרייוויליג אפגעזאגט פון דן זיין דיני נפשות. ווי אזוי האט עס די בית דין געטון? דורכן אוועק גיין פונעם לשכת הגזית, פון די מקום קביעה פון די סנהדרין אין די עזרה פונעם בית המקדש, כדי די בית דין זאל קענען דן זיין דיני נפשות, דארף די בית דין זיין אויפן פלאץ, און בית דין האט מער נישט געוואלט דן זיין קיין דיני נפשות פארוואס? ווייל רציחה איז געווארן צו א גאנגבארע זאך צווישן אידן אין יענע תקופה, רציחה איז געווארן אזא מין וואכנדיגע זאך, אזא מין אפטע געשעעניש, אז ס'איז געקומען א נקודה ווען די סנהדרין האט מחליט געווען, אז זיי האבן מער נישט וואס צו טון דא, ווען סנהדרין איז דא צו דן זיין. א פאלק, א פאלק וואס איז פריי פון רציחה, ביי וועמען הרג'נען א צווייטן איז א אפגעפרעגטע זאך, דארף מען האלטן אן אויג אז אויב מאכט זיך אזא געשעעניש דארף מען דילן דערמיט, אבער אויב דאס ווערט אזוי גאנגבאר, ס'ווערט אזא מין חלק פון די רוטין אפילו, דעמאלטס איז נישטא וואס צו טון, ס'הייסט די פאלק דארף זיין גרייט פאר דעם, די פאלק דארף זיין ווי מען זאגט ענליינט, דארף האבן די וועג פון זיך, דארף זיך פירן אויף דעם אופן, דארף האבן די הנהגות, די וועג פון טראכטן, דעמאלטס איז שייך צו שטעלן עמיצן וואס זאל משפט'ן און זיכער מאכן אז ס'בלייבט אזוי, און אויב מאכט זיך א פאל, זאל מען, זאל עס באהאנדלט ווערן אויפן ריכטיגן אופן. זעהן מיר טאקע אין חזל ווי שווער ס'איז געווען, ווי שווער די תורה האט עס געמאכט פאר א בית דין צו הרג'ענען א מענטש, אויספירן איינע פון די ד' מיתות בית דין, געווען א ביטער שווערע אונטערנעמונג, מען זעט די תנאים וואס האט זיך אויסגעפעלט כדי צו קענען למעשה אויספירן א טויט אורטייל אויף א מענטש, ס'איז געווען מורא'דיג מורא'דיג שווער און קאמפליצירט, אז יש אומרים אז ס'איז כמעט קיינמאל נישט געשען, אזוי זאגן אונז חזל, ס'איז כמעט קיינמאל נישט געשען אזא זאך אז בית דין האט עמיצן געהארגעט, אז בית דין האט אויף עמיצן דורכגעפירט א משפט מוות. קען מען אפשר זאגן כ'מיין כ'האף ס'שטייט ערגעץ אויב נישט איז עס קען מען זאגן בדרך תורת אפשר אז די אז א זאך ווי טויט אורטייל איז אדער ארבעט עס נישט אדער דארף מען עס נישט על כל פנים לאמיר זאגן אויף אכציג צו אויף ניינציג פראצענט קען מען אפשר אזוי שפעקולירן. איז אפשר די סיבה קען מען זאגן אז אונזער תורה וואס איז א תורת אמת שפילט נישט די געימס וואס די פרייע די גאנצע וועלט בפרט די דעמאקראטישע וועלט שפילט אז יא עס איז דא א פראבלעם און מען גייט קעיר נעמען מען גייט מאכן א געריכט און קוקסט דיך אום האלטסט מיט זעסט אז די געריכט איז גארנישט ווערט ממש גארנישט ווערט ס'איז טייטש די זעלבע פראבלעמען וואס זענען געווען אן דעם אינטערנאציאנאלן געריכט אז די שטארקערער האט געווינען און די מאכטפולער האט מען געהאט דרך ארץ און ער האט געהאט מען האט געקוקט די אנדערע זייט די זעלבע זאך איז יעצט אויכעט מיט דעם אינטערנאציאנאלן געריכט, נאר כ'האב געטון עפעס און איך פיל גוט, מיין קאנשעסנעס איז רואיג, מיין געוויסן פילט גוט מיט זיך אליין, כ'האב עפעס געטון, הגם כ'האב נישט געטון. אין א תורת אמת איז נישטא קיין פלאץ פאר די שפיל, אדער טוסטו אדער טוסטו נישט, קענסט נישט טון, טו נישט, אבער ווייס כאטש ווי דו שטייסט אויף די וועלט, קענסט נישט טון, און וועגן דעם טוסטו נישט, און מ'האפט אויף בעסערע צייטן ווען, נישט נאר מ'וועט קענען טון, נאר ס'וועט נישט אויספעלן מער. און שוין. און נאך איין ווארט, אז די היינטיגע שמועס איז געספאנסערד געווארן דורך רעד גארדן וויין אימפארט. וואס איז רעד גארדן וויין אימפארט? אזוי ווי ס'איז דא וויינען וואס מ'אימפארטירט אויפן גרויסן פארנעם, קאמערשל, נאכדעם איז דא בוטיק וויינען. ספעשל פלאש, מען געבט זיך אפ מיט יעדן באטל, מ'געבט נאר ארויס א באגרעניצטע צאל, און אויפן סטיקער, אויף די לעיבל פון די וויין קענסטו זען דאס איז נאמבער נײַנצן פון זעקס הונדערט און פֿופֿציק פלעשער, יא, רעד גארדען וויין אימפארט איז אזא בחינה, ס'איז א בוטיק וויין אימפארט קאמפאני, היים לאקאל היימישע וויין אימפארט קאמפאני, קווארטירט אין עירמאנט, די היימישע עירמאנט ניו יארק, ווי א בוטיק וויינערי איז כיוצא בו מיט רעד גארדען וויין אימפארט וואס איז א בוטיק אימפארט וויינערי פירמע וואס געבט זיך אפ ספעציפ- ספעציפיק מיט יעדן באטל, אן אופן אויף א ענליכן אופן ווי א וויין מעיקער עמיצער וואס מאכט וויין געבט זיך אפ מיטן פראדוצירן יעדן איינציגן פלעשל. ברכה און הצלחה! לחיים!